בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף צדיק ד, מ'הייבט אן דף צדיק ג עמוד ב', אכט שורות פון אונטן, אמר אביי, איז אזוי, מ'האמיר נעכטן געזען א ברייתא אז גזז ראשון ראשון וצבעו ראשון ראשון וטוואו ראשון ראשון וארגו, טאמער איינער האט געהאט אסאך שעפעלעך, און ער האט אפגעשוירן איין שעפעל, און ער האט געפארבט די וואל, שפעטער א צווייטע, האט אויך געפארבט די וואל, פשט ער האט געמאכט א שינוי אין די וואל, ביי איין שעפעל נאכן צווייטן, האט די ברייתא געזאגט אין מצטרף. אז היות ער האט געמאכט א שינוי זענען זיי זיך נישט מצטרף, ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון צבעו מצטרף, ער האלט אז ווען מען פארבט הייסט דאס נישט קיין שינוי, איז למעשה האט מען נעכטן געזען אז לכאורה איז עס א קשיא אויף ר' שמעון, ווייל מען האט געזען ר' שמעון האלט אז צבע איז יא א שינוי דא זעט מען דאך נישט, האט מען געזען צוויי תירוצים, אביי האט געזאגט ס'איז א מחלוקת בשיטת ר' שמעון, און רבא האט געזאגט אז דא רעדט מען פון אזא סארט פארב וואס קומט אראפ, וואס הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון מען קען עס אפוואשן מיט זייף דערפאר האלט ר' שמעון אז ס'איז נישט קיין שינוי, אזוי האבן מיר נעכטן געזען, זאגט אונז די גמרא אמר אביי זאגט אביי ר' שמעון בן יהודה ובית שמאי ור' אליעזר בן יעקב ור' שמעון בן אלעזר ור' ישמעאל די אלע כולהו סבירא להו שינוי במקומו עומד, אלע די תנאים האלטן אז א שינוי הייסט נישט קיין זאך, פשט אפילו מען מאכט א שינוי איז גארנישט געשען, פשט ווען עס קומט צו גזילה למשל דארף מען עס נאך אלץ צוריק געבן, ס'הייסט נישט מען האט עס קונה געווען בשינוי, און ביי אנדערע זאכן זאגט מען אויך אז א שינוי מיינט גארנישט, יעצט ווי זעהט מען די אלע תנאים האלטן אזוי? איז הייבט אן אביי, ר' שמעון בן יהודה, הא דאמרן, מ'האט נעכטן געזען ווי מ'האט יעצט געשמועסט אין א ברייתא אז ר' שמעון בן יהודה זאגט ביי ראשית הגז אז ווען מ'פארבט וואל איז זיך עס נאך אלץ מצטרף פשט די פארבן הייסט נישט קיין שינוי יעצט ווייטער אביי לערנט דא כשיטתו רבא האמיר געזען האט געזאגט אז ר' שמעון בן יהודה רעדט פון א ציור וואס מ'האט געפארבט מיט אזא סארט פארב וואס מ'קען אראפנעמען מיט זייף. איז טאקע לויט רבא איז נישט קיין שום הכרח אז ר' שמעון בן יהודה האלט אז א שינוי טוט גארנישט, אבער לויט אביי וואס אביי האט געזאגט אז ס'איז א מחלוקת בשיטת ר' שמעון פשט לויט דער ר' שמעון בן יהודה איז טאקע די דין אז א שינוי טוט גארנישט, איז טאקע א ראיה אז ר' שמעון בן יהודה האלט אזוי, איז דאס איז ר' שמעון בן יהודה בית שמאי, מאי היא ווי זעהן מיר א בית שמאי וואס בית שמאי האלטן אז א שינוי איז במקומו עומד אז טוט גארנישט דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא. די ברייתא רעדט פון א אתנן זונה, שטייט אין די תורה אז מען געבט א מתנה פאר א זונה, א בהמה למשל קען מען עס נישט מקריב זיין אלס קרבן, איז זאגט די ברייתא נתן לה חיטין באתננה, טאמער איינער האט געגעבן פאר א זונה חיטין ועשאן סולת און זי האט געמאכט א שינוי, זי האט עס געטוישט אויף סולת, אדער זיתים ועשאן שמן, ענבים ועשאן יין, די זונה האט עס משנה געווען איז תני חדא אסור, אין איין ברייתא שטייט אז אפילו זי האט געמאכט א שינוי, די שינוי איז גארנישט ווערט, מען קען עס נאכאלץ נישט מקריב זיין אלס קרבן, ותניא אידך אין א צווייטע ברייתא שטייט פארקערט אז מותר. אז היות זי האט געמאכט א שינוי מעג מען עס יא מקריב זיין אלס קרבן, איז האמיר דא א סתירה פון צוויי ברייתות, איז ואמר רב יוסף זאגט רב יוסף אויף דעם, תני גוריון דמאספורק, גוריון איז א נאמען פון א מענטש, אספורק א נאמען פון א פלאץ, על כל פנים ער האט פארענטפערט די צוויי ברייתות אז בית שמאי אוסרין און בית הלל מתירין, אז איין ברייתא דאס איז די בית שמאי, די צווייטע ברייתא איז די בית הלל, בית שמאי האלטן אז א שינוי איז גארנישט, בית הלל האלטן אז שינוי איז יא עפעס, על כל פנים זעהט מען דא אז בית שמאי האלטן טאקע אז א שינוי במקומו עומד, אז א שינוי מאכט גארנישט. יעצט מאי טעמא דבית שמאי דרך אגב פרעגט די גמרא וואס איז טאקע די טעם פון די בית שמאי ענטפערט די גמרא אמר קרא ווייל שטייט אין פסוק דארט ביי אתנן זונה זאגט די פסוק גם שניהם וואס פון גם דרש'נט די בית שמאי לרבות שינוייהם אז אפילו מ'האט עס געטוישט טאר מען עס נאכאלץ נישט מקריב זיין אלץ קרבן זעהט מען אז א שינוי מאכט גארנישט ווייטער בית הלל וואס ענטפערן די בית הלל אויף דעם בית הלל האלטן אמר קרא שטייט אין פסוק שניהם אין די ווארט שניהם שטייט די ווארט הם איז פון הם דרש'נט די בית הלל הם ולא שינוייהם אז נאר די זאך וואס מ'האט געבן פאר די זונה אליין דאס איז אסור אבער טאמער מ'האט עס משנה געווען איז מעג מען עס יא מקריב זיין אלס קרבן. פרעגט די גמרא בית שמאי בית שמאי הא כתיב הם וואס טוען די בית שמאי מיטן הם? ענטפערט די גמרא ההוא מיבעי ליה הם ולא ולדותיהם פון הם דרש'ן זיי אז דווקא די מתנה אליין טאמער אבער איינער האט געבן פאר א זונה א בהמה און עס איז געבוירן געווארן א קינד איז דא אוודאי די בית שמאי אויך מודה מיט די קינד די עובר די וולד קען מען יא מקריב זיין אלס קרבן. ובית הלל, פון ווי לערנט דאס די בית הלל ארויס? ענטפערט די גמרא תרתי שמעת מינה הם ולא שינוייהם הם ולא ולדותיהם זיי האלטן מען קען ביידע דרש'נען פון די הם אז הם איז פשט די מתנה אליין וואס מען האט געגעבן פארן זונה דאס קען מען נישט מקריב זיין אלס קרבן אבער טאמער מען האט עס משנה געווען אדער טאמער איז ארויס א וולד איז ביידע מעג מען יא איי ובית הלל נמי הא כתיב גם וואס טוען די בית הלל מיטן גם זאגט טאקע די גמרא גם לבית הלל קשיא איז טאקע שווער איז על כל פנים האט מען דא געזען אויך אז בית שמאי האלטן אז שינוי במקומו עומד אז שינוי מאכט גארנישט ווייטער די נעקסטע אין די רשימה פון אביי איז ר' אליעזר בן יעקב ר' אליעזר בן יעקב מאי היא ווי זעהן מיר אזא רבי אליעזר בן יעקב דתניא? אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי אליעזר בן יעקב אומר, הרי שגזל סאה של חיטין, טחנה, לשה, ואפאה, והפריש ממנה חלה, איינער האט גע'גנב'עט א סאה חיטין, און ער האט עס געמאלן, ער האט עס געקנעט, ער האט געמאכט פון דעם א חלה, און ער האט מפריש געווען פון דעם חלה, איז כיצד מברך, קען מען דען מאכן אויף אזא סארט הפרשת חלה א ברכה? אין זה מברך אלא מנאץ, דאס הייסט נישט קיין ברכה דאס איז א קללה גאר, ועל זה נאמר, ובוצע בירך ניאץ השם. אז איינער וואס גנב'עט איז א ענין פון א קללה פשט, מ'קען נישט מאכן א ברכה אויף געגנב'עטע זאכן. און וואס זעט מען דא? זעט מען דא אז ער האלט אז שינוי במקומו עומד, ווייל טאמער ער וואלט געהאלטן אז שינוי הייסט באמת אז ס'האט זיך געטוישט, איז אויב אזוי ווען איינער גנב'עט חיטן און מאכט פון דעם ברויט, איז עס מער נישט קיין געגנב'עטע זאך, ס'איז א נייע זאך, ס'איז א נייע ברויט, און פארוואס זאל מען נישט קענען מאכן א ברכה אויף דעם? איז א ראיה אז רבי אליעזר בן יעקב האלט אויכעט אז שינוי במקומו עומד. ווייטער רבי שמעון בן אלעזר, ווי זעהן מיר אזא רבי שמעון בן אלעזר? מאי היא דתניא, ברענגט די גמרא א ברייתא, כלל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שבח שהשביח גזלן, פשט טאמער איינער האט געגזל'ט עפעס, און א בהמה לאמיר זאגן, און עס איז געווארן פעט, ער האט עס אנגעפעטנט, עס האט געגעבן אסאך צו עסן, איז ידו על העליונה, איז די שבח באלאנגט פארן גזלן, רצה נוטל שבחו, און ממילא טאמער ער וויל קען ער האלטן די שבח פאר זיך, רצה טאמער ער וויל אומר לו, הרי שלך לפניך, קען עס צוריק געבן פארן באלעבאס, און די גמרא פרעגט גראד מאי קאמר, וואס איז פשט פון די ווערטער פון ר' שמעון בן אלעזר פשט די לשון הרי שלך לפניך פאסט נישט ווען עפעס ווערט טייערער, דהיינו ווען עפעס ווערט ביליגער, איינער גנב'עט עפעס און ס'איז געווארן ווערט ביליגער, איז דא פאסט א לשון הרי שלך לפניך אז די גזלן קען זאגן פארן נגזל, נעם דיך וואס כ'האב גענומען דאס האב איך גענומען, ס'איז געווארן ווערט ביליגער דיין פראבלעם, דא פאסט אזא לשון, אבער טאמער ס'האט משביח געווען, ווי פאסט א לשון הרי שלך לפניך נאר וואס דען? אמר רב ששת איז רב ששת מסביר די ווערטער פון רבי שמעון בן אלעזר אז הכי קאמר השביחה נוטל שבחו אז טאמער עס איז געווארן טייערער דעמאלטס קען די גזלן האלטן די שבח כחש טאמער עס איז געווארן ביליגער איז דא אומר לו הרי שלך לפניך דשינוי במקומו עומד דא קען די גזלן זאגן פארן נגזל אפילו עס איז געווארן ביליגער הרי שלך לפניך נא דיר צוריק די בהמה וואס כ'האב גע'גנב'עט איי ס'איז נשתנה געווארן אז ס'איז נשתנה געווארן איז לכאורה קען נישט די גזלן דאס צוריק געבן פארן נגזל איז זעהט מען דא אז רבי שמעון בן אלעזר האלט אז שינוי במקומו עומד אז א שינוי מיינט גארנישט און ממילא קען ער זאגן הרי שלך לפניך. איי אויב אזוי פרעגט אבער די גמרא אי הכי אפילו השביח נמי, אויב אזוי אפילו ווען ס'איז טייערער געווארן, און פארוואס קען די גזלן האלטן די שבח? טאמער א שינוי הייסט אז עס האט זיך גארנישט געטוישט שינוי במקומו עומד, זאל מען זאגן פארן גזלן גיב צוריק די גאנצע זאך פארן נגזל אפילו ס'האט משביח געווען, ענטפערט די גמרא ביסט אוודאי גערעכט, פשט, בעצם האט געדארפט אזוי זיין, אבער אמרי מפני תקנת השבים. חזל האבן געמאכט א תקנת השבים כדי א גזלן זאל וועלן תשובה טון האט מען געזאגט אז טאמער ס'האט משביח געווען קען ער האלטן די שבח פאר זיך, אבער אין הכי נמי, בעצם איז שינוי במקומו עומד. איז זעהן מיר אז רבי שמעון בן אלעזר האלט אויך אזוי. ווייטער רבי ישמעאל מאי היא ווי זעהן מיר אזא רבי ישמעאל? ברענגט די גמרא דתניא א ברייתא, שטייט אין די ברייתא מצות פאה להפריש מן הקמה, אז די מצוה פון פאה איז בעצם לכתחילה דארף מען עס מפריש זיין פון קמה, ווען די תבואה שטייט דארף מען איבערלאזן א ווינקל פאר די עניים, דאס ווערט גערופן פאה, לא הפריש מן הקמה, וואס טאמער איינער האט נישט מפריש געווען פאה פון די קמה איז מפריש מן העומרים, אפילו נאכדעם וואס מען בינדט צאם די תבואה קען מען נאך אלץ מפריש זיין פאה, לא הפריש מן העומרים, טאמער איינער האט נישט מפריש געווען פאה דעמאלטס בשעת עס איז געווען עומרים, און ער האט געמאכט פון דעם א כרי, ער האט געמאכט שוין פון דעם א הויפן, איז אויך נישט איז נישט צו שפעט, מפריש מן הכרי, עד שלא מרחו, דאס איז נאר ווילאנג ער האט נישט געמאכט מירוח, מירוח דאס איז נאך אלעמען די גמר מלאכה ווען מען ענדיגט אויסארבעטן די תבואה, נעמט מען די הויפן און מאכט עס גראד, דאס ווערט גערופן מירוח הכרי, ביז צום מירוח הכרי קען מען פשוט מפריש זיין פאה, אבער מרחו, וואס איז טאמער די בעל הבית האט שוין געמאכט מירוח? איז די דין איז ברגע וואס מען מאכט מירוח הכרי ווערט די תבואה יעצט מחויב במעשר, איז יעצט קען ער מער נישט פשוט מפריש זיין פאה, ווייל טאמער ער וועט מפריש זיין פאה עלן דאך די עניים פארלירן, ווייל זיי עלן דארפן נעמען די פאה און מפריש זיין פון די מעשר, און ממילא דא ברגע וואס די בעל הבית האט געמאכט מירוח, איז מעשר ונותן לו, קודם דארף די בעל הבית מפריש זיין מעשר, און נאכדעם געבן פאר די עניים די פאה. אבער ווייטער, דאס איז אלץ ביז נאכן מירוח. וואס אבער טאמער די בעל הבית נאכן מירוח נאך אלעמען נעמט עס מאכט פון די תבואה א טייג, איז דא ווערט ער אינגאנצן פטור פון פאה, ווייל דא איז געווארן א שינוי, ס'איז א נייע זאך אינגאנצן, און ברגע ס'איז געווארן א שינוי איז ער פטור אינגאנצן פון פאה. אזוי האלט די תנא קמא. משום ר' ישמעאל אמרו, ר' ישמעאל קריגט זיך, ר' ישמעאל האלט אף מפריש מן העיסה ונותן לו, אפילו נאכדעם וואס ס'איז א טייג, קען מען נאך אלץ נישט נאר מען קען מען דארף נאך אלץ מפריש זיין פאה, זעהט מען דא אז ר' ישמעאל האלט אז שינוי במקומו עומד, אז אפילו ס'איז געווארן א שינוי די שינוי מיינט גארנישט. פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רב פפא לאביי, איכפול כל הני תנאי לאשמועינן כבית שמאי? פשט איך פארשטיי נישט, האסט דא אויסגערעכנט א גאנצע רשימה פון תנאים וואס האלטן שינוי במקומו עומד, איינער פון זיי איז די בית שמאי, איז האמיר דא א גאנצע רשימה פון תנאים וואס האלטן ווי די בית שמאי, אונז ווייסן מיר דאך א כלל אז ווען בית שמאי ובית הלל קריגן זיך איז דאך די הלכה ווי די בית הלל, און וואס איז פשט? אמר ליה, ענפערט אביי, הכי קאמרי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה, פשט ענפערט אביי אז די אלע תנאים האלטן באמת אז בית שמאי ובית הלל קריגן זיך נישט, דהייני אונז האמיר געזען אז ס'דא א סתירה צווישן צוויי ברייתות, אז אין איין ברייתא שטייט אז א זונה וואס האט משנה געווען קען מען נישט מקריב זיין אלס קרבן די צווייטע ברייתא זאגט אז יא, האמיר געזען בשם בן גוריון אז די צוויי ברייתות איין ברייתא איז בית שמאי די צווייטע ברייתא איז בית הלל, זאגט אביי די אלע תנאים וואס מען האט דא אויסגערעכנט זיי קריגן זיך אויף דעם, זיי האלטן נישט אז אין די נקודה איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, נאר זיי האלטן אז די בית הלל זענען אוודאי אויך מודה אז שינוי במקומו עומד, אה יענע ברייתא האמיר געזען איינע פון די ברייתות האלטן אז שינוי איז נישט במקומו עומד אז טאמער די זונה האט משנה געווען קען מען יא מקריב זיין אלס קרבן, דאס איז טאקע נישט די בית הלל ס'איז עפעס א צווייטע תנא און ממילא האלטן די אלע תנאים אז זיי מעגן האלטן זיי האבן א רעכט צו האלטן אז שינוי במקומו עומד ווייל דאס איז נישט בית שמאי קעגן בית הלל בית הלל האלטן אויך אזוי פרעגט אבער די גמרא אמר רבא זאגט רבא יעצט צו אביי ממאי פשט די אלע ראיות וואס דו האסט געברענגט פון די אלע תנאים אז זיי האלטן שינוי במקומו עומד מהיכי תיתי אז זיי האלטן טאקע אזוי, קען זיין אלע האלטן אין אמת'ן אריין אז א שינוי איז קונה, אז א שינוי איז נישט במקומו עומד, איי פארוואס האבן זיי געזאגט זייער דינים, איז יעדער איינער געהאט א צווייטע סיבה, זאגט רבא דילמא, עד כאן לא קאמר ר' שמעון בן יהודה התם, אלא בצבע הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון, פשט קען זיין דאס וואס ר' שמעון בן יהודה זאגט אז טאמער איינער האט גוזז געווען א צאן און ער האט עס געפארבט אזוי איינס נאכן צווייטן דאס ר' שמעון בן יהודה זאגט דארט אז אין מצטרף, איז ווייל היות טאקע וואס פארב, צבע, קען מען אפוואשן מיט זייף, פארדעם דאס הייסט נישט גענוג א שינוי אז מען זאל זיי נישט קענען מצרף זיין, אבער זאכן וואס הייסט באמת א שינוי, קען זיין, רבי שמעון בן יהודה וועט אויך מודה זיין אז מען זאגט נישט שינוי במקומו עומד, און די זעלבע זאך ועד כאן לא קאמרי בית שמאי התם אלא לגבוה משום דאימאיס, פשט קען זיין אז בית שמאי האלטן אוודאי נארמאל אז א שינוי הייסט א שינוי, איי פארוואס ביי אתנן זונה נישט? ווייל היות וואס מ'רעדט דארט פון קרבנות איז א זאך וואס אמאל געווען א מתנה פאר א זונה איז אזוי מין מאוס ביים באשעפער אז אפילו נאכדעם וואס מ'איז עס משנה וויל עס נישט דער באשעפער האבן אבער מהיכי תיתי אז איבעראל זאגט מען דאס אויך און די זעלבע זאך ועד כאן לא קאמר ר' אליעזר בן יעקב התם אלא לענין ברכה משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה פשט קען זיין ר' אליעזר בן יעקב האלט אויך אז נארמאל זאגט מען אז א שינוי איז אוודאי קונה, א שינוי טוישט די זאך, איי פארוואס ווען איינער האט גע'גנב'עט מעהל און געמאכט פון דעם א ברויט זאגט ער דארט אז מ'טאר נישט מאכן קיין ברכה ווייל ס'איז א מצוה הבאה בעבירה איז דארט טאקע קען מען נישט מאכן קיין ברכה אבער קען זיין נארמאל האלט ער אז שינוי איז קונה אז א שינוי איז א גוטע זאך א שינוי איז א זאך וואס טוישט און די זעלבע זאך ועד כאן לא קאמר רבי שמעון בן אלעזר התם דאס וואס רבי שמעון בן אלעזר זאגט אז ווען איינער גנב'עט עפעס און ס'ווערט ביליגער קען ער זאגן הרי שלך לפניך איז נישט ווייל ער האלט אז א שינוי איז נישט קונה נאר דאס וואס ער רעדט דארט איז אלא בהכחשה דהדר, דהיינו קען זיין ער רעדט דווקא פון אזא סארט הכחשה וואס מען קען צוריק דרייען, פשט למשל איינער גע'גנב'עט א בהמה, און די בהמה איז מאגער געווארן, ס'האט נישט גענוג געגעסן, איז גארנישט געשען, מען קען עס נאך שפעטער צוריק אנפעטענען, איז אזא סארט שינוי וואס מען קען צוריק דרייען הייסט נישט גענוג א שינוי, איז דארט זאגט מען טאקע שינוי במקומו עומד, אבער נארמאל ביי א געהעריגע שינוי, ביי א שינוי וואס מען קען נישט צוריק דרייען, קען זיין דארט וועט רבי שמעון בן אלעזר אויך מודה זיין, אז די שינוי איז קונה, און די זעלבע זאך, ועד כאן לא קאמר ר' ישמעאל התם, אלא לענין פאה, משום דכתיב תעזוב יתירא, פשט קען זיין אז לענין פאה האלט ר' ישמעאל אז אפילו ווען איינער האט געמאכט פון די תבואה א טייג איז מען אים נאכאלץ מחייב צו מפריש זיין פאה, איז ווייל ביי פאה שטייט צוויי מאל תעזוב שטייט לעני ולגר תעזוב אותם צוויי מאל, איז פון די איבעריגע תעזוב דרשנ'ט ר' ישמעאל אז דער חיוב פון פאה איז אפילו נאך א שינוי אויכעט, אבער קען זיין אז נארמאל ביי א זאך וואס שטייט נישט נאכאמאל תעזוב, איז א שינוי א נייע זאך דא, און שינוי איז קונה, מען זאגט נישט שינוי במקומו עומד. איי זאגט רבא, וועסטו מיר וועלן זאגן אויף די לעצטע נקודה אויף ר' ישמעאל, אז טאמער ר' ישמעאל האט א לימוד ביי פאה אז שטייט תעזוב, איז וכי תימא ליגמר מיניה, איז לאמיר שוין ארויסלערנען פון פאה אויף אלע אנדערע פלעצער, אז אזוי ווי ביי פאה העלפט נישט קיין שינוי, ביי אנדערע פלעצער העלפט אויך נישט קיין שינוי, זאגט אבער אויף דעם רבא ס'איז נישט ריכטיג ווייל מתנות עניים שאני, מתנות עניים איז מער חומרה'דיג פון אנדערע זאכן איז קען מען נישט ארויסלערנען פון מתנות עניים אויף אנדערע פלעצער, יעצט רבא ברענגט א ראיה אז ס'איז טאקע אזוי, דהיינו אז דאס וואס ר' ישמעאל האט געזאגט אז א שינוי העלפט נישט ביי פאה דאס איז נאר לענין פאה און נישט ביי אנדערע פלעצער, כדבעי רבי יונתן, ווייל מען זעט אז רבי יונתן האט אויך געהאט די בעיא, דבעי רבי יונתן, ווייל רבי יונתן האט טאקע געהאט די שאלה מאי טעמא דרבי ישמעאל, פארוואס האלט רבי ישמעאל טאקע אז מען איז נאכאלץ מחויב צו מפריש זיין פאה אפילו נאכדעם וואס מען האט געמאכט א שינוי אפילו נאכדעם וואס א טייג? זאגט רבי יונתן, פון איין זייט קען מען זאגן משום דקסבר שינוי אינו קונה, אז ער האלט טאקע שינוי במקומו עומד, אדער קען מען זאגן א ניין, ווי רבא האט יעצט געוואלט זאגן, או דילמא בעלמא קסבר שינוי קונה, קען זיין אוודאי נארמאל האלט ער שינוי קונה נאר וואס והכא משום דכתיב תעזוב יתירא דא שטייט א תעזוב יתירא איז זעהט מען אז ר' יונתן איז אויך מצדד ווי רבא זאגט רבא אז מיין נקודה איז א גוטע נקודה פשט דאס וואס איך האב מעורר געווען אויף אביי אז ס'איז נאכנישט קיין ראיה גמירה אז ר' ישמעאל האלט שינוי במקומו עומד איך בין גערעכט מיט דעם ווייל מ'זעהט דאך אפילו ר' יונתן האט אויך געהאט די ספק אין די שיטה פון ר' ישמעאל איי דרך אגב פרעגט די גמרא וואס טייטש האט געהאט א ספק אין די שיטה פון ר' ישמעאל וואס זענען די צוויי צדדי הספק? פון איין זייט קען מען זאגן אז ר' ישמעאל האלט איבעראל אז שינוי איז גארנישט, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, ביי פאה איז אנדערש ווייל ביי פאה שטייט תעזוב יתירא, פרעגט די גמרא אויף די ערשטע צד, ואם תמצי לומר טעמא דר' ישמעאל משום דקסבר שינוי אינו קונה, תעזוב יתירא דכתב רחמנא למה לי, פשט, וויאזוי קען מען באמת זאגן די ערשטע צד אז ר' ישמעאל האלט איבעראל אז שינוי אינו קונה, אויב איבעראל איז שינוי אינו קונה, אויף וואס דארף מען האבן איבעריגע תעזוב, און ותו נאכמער פרעגט די גמרא, לרבנן, תעזוב יתירא דכתב רחמנא למה לי, די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' ישמעאל, און זיי האלטן אז נאכדעם וואס מ'האט געמאכט א שינוי איז מען נישט מחויב בפאה, איז לויט זיי וואס טוט מען מיטן טייזעיף? איז אויף דעם ענטפערט די גמרא דאס איז נישט קיין קשיא, ווייל ס'איז דא וואס צו טון מיטן תעזוב, מבעי ליה לכדתניא, זיי נוצן עס אויף א אנדערע דרשה אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא אז המפקיר כרמו והשכים לבוקר, איינער וואס האט מפקיר געווען זיין וויינגארטן, און ער שטייט אויף אינדערפריה ובצרו און ער איז עס צוריק קונה, איז די דין איז חייב בפרט ובעוללות ובשכחה בפאה, פשט, ווען איינער טרעפט עפעס פון הפקר, איז ער פטור פון די אלע זאכן פון פרט עוללות שכחה פאה, אבער ווען איינער מאכט אזא הערמה, ער איז מפקיר זיין אייגענע פעלד און שפעטער איז ער עס צוריק קונה, איז ער נאכאלץ מחויב בפרט בעוללות בשכחה בפאה, אבער ער פטור מן המעשר, פון מעשר איז ער פטור, ברגע עס איז געווען הפקר, איז ער פטור פון מעשר, איז דאס טוט מען מיטן איבעריגע תעזוב, און ווי רש"י רעדט אויס אז די נקודה איז נישט די ווארט תעזוב, נאר ביי יעדע זאך באזונדער, ביי פרט, ביי עוללות, ביי שכחה, ביי פאה, ביי אלע איז דא איבעריגע ווערטער, איבעריגע פסוקים, וואס פון דעם לערנט מען ארויס אז ווען איינער איז מפקיר און איז צוריק קונה, איז מען נאך אלץ מחויב, אבער על כל פנים, א ראיה גמורה אז ר' ישמעאל מוז האלטן אז די סיבה פארוואס ביי פאה העלפט נישט שינוי איז וועגן תעזוב, איז אויך נישט דא, פשט אונז האבן נישט געבויט אונז האבן נישט אויסגעבויט וואס די אמת'ע טעם פון ר' ישמעאל איז לא לכאן ולא לכאן ס'קען זיין אז ר' ישמעאל האלט אלגעמיין אז שינוי איז נישט קונה און פארדעם טאקע דא ביי פאה איז שינוי אויך נישט קונה איי וואס טוט מען מיטן תעזוב תעזוב נוצט מען אויף אן אנדערע לימוד אדער ס'קען זיין ניין אז בעלמא האלט ר' ישמעאל אז שינוי איז קונה דא די סיבה וואס שינוי איז נישט קונה איז אלץ דעם תעזוב על כל פנים זאגט אונזער גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל זאגט רב יהודה בשם שמואל הלכה כר' שמעון בן אלעזר פריערט האט מען געזען אז רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט אז ווען איינער גנב'עט א בהמה טאמער עס איז נשבח געווארן איז קען מען האלטן די שבח טאמער עס איז ווייניגער ווערט געווארן קען מען זאגן פארן בעל הבית הרי שלך לפניך זאגט רב יהודה אמר שמואל די הלכה איז טאקע ווי דער רבי שמעון בן אלעזר פרעגט אבער די גמרא ומי אמר שמואל הכי צו דען האט שמואל אזוי געזאגט והאמר שמואל שמואל האט דאך געזאגט אז אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין פשט אזוי ווען ס'איז געקומען צו היזקות האט מען געזען אז ווען ראובן'ס אקס איז מזיק פאר שמעון'ס אקס, לאמיר זאגן ס'האט געהארגעט שמעון'ס אקס, איז ווער קריגט די נבילה? האט מען געזען בעלים מטפלים בנבילה, פשט, שמעון האלט זיך מיט זיין נבילה און ראובן דארף צאלן די הפרש צווישן וויפיל א לעבעדיגע אקס איז ווערט און א נבילה-דיגע אקס איז ווערט, שמעון קען נישט זאגן פאר ראובן נעם דיר די נבילה צאל מיר א נייע אקס, ער דארף נאר צאלן די הפרש. איז זאגט שמואל, דאס איז נאר ווען ס'קומט צו נזקין, אבער ווען ס'קומט צו גניבה צו גזילה, דארט זאגט מען נישט אזוי, נאר טאמער ראובן האט געהארגעט שמעון זיין אקס, קען שמעון זאגן פאר ראובן, נעם דיר דעם טויטן אקס, און צאל מיך א נייע אקס. און וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז מ'קען נישט זאגן הרי שלך לפניך. איז ווי אזוי זאגט שמואל הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אז טאמער די אקס האט מכחיש געווען, קען מען זאגן הרי שלך לפניך? זאגט די גמרא בשלמא לרבא, דאמר, כי קאמר רבי שמעון בן אלעזר התם בהכחשה דהדר, לא קשיא, כי קאמר הלכה כרבי שמעון בן אלעזר דשינוי במקומו עומד בהכחשה דהדר, וכי קאמר שמואל התם אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין, בהכחשה דלא הדר. פשט זאגט די גמרא לויט רבא, קען מען זייער גרינג פארענטפערן פארוואס. מען קען זאגן פשט אזוי, דאס וואס רב יהודה זאגט נאך פון שמואל אז הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, דאס איז בהכחשה דהדר, אזא סארט הכחשה וואס דרייט זיך צוריק, א בהמה וואס איז מאגער געווארן לאמיר זאגן, וואס מען קען צוריק אנפעטענען, מען קען צוריק אנשטאפן, איז אזא סארט שינוי, זאגט רבי שמעון בן אלעזר נישט גענוג א שינוי מ'קען זאגן הרי שלך לפניך מה שאין כן ווען ס'רעדט זיך א שינוי דלא הדר, לאמיר זאגן אז ראובן'ס אקס הרג'ט שמעון'ס אקס אדער ראובן אליין הרג'ט שמעון'ס אקס וואס דאס איז א זאך וואס מ'קען נישט צוריק דרייען איז דא אוודאי קען מען נישט זאגן הרי שלך לפניך נאר דא דארף מען צאלן א נייע אקס און ממילא נישט קיין סתירה אבער אלא לאביי דאמר כי קאמר רבי שמעון בן אלעזר בהכחשה דלא הדר קאמר אבער לויט אביי, וואס אביי האלט באמת אז ר' שמעון בן אלעזר'ס דין איז סיי ביי הכחשה וואס מ'קען צוריק דרייען סיי ביי הכחשה וואס מ'קען נישט צוריק דרייען, ווייל אביי האלט אז ר' שמעון בן אלעזר האלט אז שינוי במקומו עומד אז שינוי מיינט גארנישט, נישט קיין חילוק א שינוי דהדר א שינוי דלא הדר, אויב אזוי מאי איכא למימר, וויאזוי פארענטפערט מען די סתירה צווישן שמואל און שמואל, דא זאגט שמואל אז הלכה כר' שמעון בן אלעזר, און אפילו ביי אזא סארט הכחשה וואס מ'קען נישט צוריק דרייען, קען דער נגזל זאגן פארן קען דער גזלן זאגן פארן נגזל הרי שלך לפניך, און דא זאגט שמואל אז אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אז ווען עס קומט צו א גזלן קען דער נגזל זאגן פארן גזלן, נעם דיר די טויטע בהמה און באצאל מיר א נייע בהמה, האבן מיר דא א סתירה, ענטפערט די גמרא, אביי מתני הכי, אמר רב יהודה אמר שמואל, אמרו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, פשט אביי האלט נישט אז רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל אז די הלכה איז ווי רבי שמעון בן אלעזר, נאר אביי האלט אז רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל אז ס'איז דא וואס האלטן הלכה ווי רבי שמעון בן אלעזר וליה לא סבירא ליה אבער שמואל אליין קריגט זיך אוודאי אויף דעם, שמואל קריגט זיך אויף רבי שמעון בן אלעזר ווייל שמואל האלט אז אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, פשט אז דער נגזל קען זאגן פארן גזלן נעם דיר די טויטע בהמה, געב מיך א נייע, מ'זאגט נישט אז דער גזלן קען פשוט זאגן הרי שלך לפניך. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זאגט רבי חייא בר אבא נאך בשם רבי יוחנן, אז דבר תורה גזילה הנשתנית חוזרת בעיניה, פשט מדין תורה, ווען איינער גזל'ט עפעס, איז אפילו ער האט געמאכט א שינוי, געבט מען עס צוריק אזוי ווי עס שטייט און גייט. פשט אפילו עס איז געווארן טייערער, דארף מען עס אויך צוריק געבן, די שינוי איז נישט קונה, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק והשיב את הגזילה אשר גזל, מכל מקום, פשט ער דרשנט והשיב את הגזילה אשר גזל מען דארף אלעמאל צוריק געבן די גזילה אפילו עס האט זיך געטוישט אפילו עס איז טייערער געווארן איי ואם תאמר משנתנו וואס וועסטו טון מיט אונזער משנה ביי אונזער משנה האבן מיר געזען גזל עצים ועשאן כלים גזל צמר ועשאן בגדים אז משלם כשעת הגזילה מען געבט עס נישט צוריק אזוי ווי שטייט און גייט איז אויף דעם זאגט רבי יוחנן משום תקנת השבים אז דאס איז א טאקע א שפעציעלע תקנת השבים אז מענטשן וועלן תשובה טון, אבער בעצם מדין תורה איז געבט מען עס צוריק אזוי ווי שטייט און גייט מיט די גאנצע שבח. פרעגט אבער די גמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי? קען דען זיין אז רבי יוחנן האט אזוי געזאגט אז מן התורה איז די שינוי נישט קונה? והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, רבי יוחנן זאגט דאך איבעראל אז הלכה כסתם משנה. ותנן, און וואס האבן מיר געזען א משנה אין חולין האבן מיר נעכטן געזען די משנה, אז לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור, אז טאמער איינער האט געפארבט ראשית הגז, איז היות ס'איז געווען א שינוי איז ער פטור פון דאס צו געבן פארן כהן, זעט מען אז א שינוי איז יא קונה, ענטפערט די גמרא, אמר ליה ההוא מדרבנן ורבי יעקב שמיה, האט רבי יעקב געענטפערט, לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוחנן, כגון שגזל עצים משופין ועשאן כלים, דהוה ליה שינוי החוזר לברייתו, פשט, אוודאי האלט רבי יוחנן אז מן התורה איז שינוי יא קונה, איי האט מען דאך געזען אז רבי יוחנן זאגט דבר תורה, גזילה הנשתנית חוזרת בעיניה אז ס'איז נישט אזוי אז שינוי נישט קונה, זאגט ר' יעקב, רבי יוחנן האט נישט גערעדט פון א שינוי דאורייתא, פון א שינוי וואס מ'קען נישט צוריק דרייען, נאר רבי יוחנן האט גערעדט פון א שינוי החוזר לברייתו, פון א שינוי וואס מ'קען צוריק דרייען, איז אזא סארט שינוי איז מן התורה גארנישט, און אויף דעם טאקע האט ער געזאגט אז אפילו טאקע מ'האט געזען ביי אונזער משנה אז אזא סארט שינוי איז יא עפעס, ווייל ער לערנט פשט אין משנה אז גזל עצים ועשאן כלים רעדט זיך איינער וואס האט גע'גנב'עט עצים משופין, אויסגעגראדענטע העלצער און סך הכל געמאכט פון דעם כלים וואס דאס איז א שינוי החוזר לברייתו, זעהט מען אז אפילו א שינוי חוזר לברייתו איז אויך קונה, און רבי יוחנן האט דאך געזאגט אז נישט, איז אויף דעם זאגט ער דאס איז א תקנת השבים, פשט מן התורה איז נאר א גאנצע שינוי קונה, אבער א שינוי החוזר לברייתו איז נישט קונה, איז אויף דעם זאגט רבי יוחנן אז א שינוי חוזר לברייתו איז טאקע מן התורה נישט קונה אבער משום תקנת השבים איז יא קונה. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, הגזלנין ומלוי בריבית שהחזירו, פשט איינער וואס האט געגזלט עפעס און ער וויל עס צוריק געבן, אדער איינער וואס האט פארבארגט אויף ריבית, און פשט ס'דא א מלווה א לווה די לווה האט צוריק געצאלט ריבית און די מלווה וויל יעצט תשובה טון ער וויל צוריק געבן די ריבית צום לווה, זאגט די ברייתא אין מקבלין מהן מען טאר עס נישט צוריק נעמען פון זיי, והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו איינער וואס טוט עס יא איז נישט ער טוט נישט קיין גלייכע זאך ס'איז נישט א זאך וואס חסידים טוען פארוואס ווייל חזל האבן געוואלט אז א מענטש זאל קענען תשובה טון איז טאמער א גזלן עט דארפן אלץ צוריק געבן אדער איינער וואס האט פארבארגט אויף ריבית עט דארפן אלץ צוריק געבן עט ער נישט וועלן תשובה טון און במילא האבן חזל מתקן געווען אז מען זאל נישט מקבל זיין פון זיי די געלט אדער די גזילה וואס זיי ווילן צוריק געבן אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן אז בימי רבי נשנית משנה זו די תקנה איז געווען אין רבי'ס צייטן דתניא אזוי האמיר געלערנט אין א ברייתא מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה ס'איז געווען א מעשה א מענטש א גזלן האט געוואלט תשובה טון, אמרה לו אשתו, זיין פרוי האט אים געזאגט ריקה, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנט אינו שלך, דיין גארטל איז ניטאמאל דיינס, אלעס איז געגזלט, איז ונמנע ולא עשה תשובה, האט ער טאקע נישט תשובה געטון, איז באותה שעה אמרו, דעמאלטס האבן חזל געזאגט אז הגזלנין ומלוי רביות שהחזירו, אין מקבלים מהם והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו, אז מ'זאל נישט צוריק נעמען די גזילות מיט די ריבית'ן וואס מענטשן וואס ווילן תשובה טון ווילן צוריק געבן. מיתיבי פרעגט די גמרא אבער א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הניח להם אביהם מעות של ריבית, טאמער א טאטע האט פאריארשנט פאר זיין קינדער ריבית געלט וואס ער האט גענומען וואס ער האט נישט געטארט נעמען, איז אף על פי שהן יודעין שהן ריבית, אפילו די קינדער ווייסן אז ס'איז ריבית געלט אין חייבין להחזיר, דארפן זיי עס נישט צוריק געבן, איז משמע פון דעם, אינהו הוא דלא הא אביהם חייב להחזיר אז זיי דארפן נישט צוריק געבן, פארוואס? ווייל דא דא א יאוש מיט שינוי רשות. און די קינדער דארפן נישט צוריקגעבן אבער די טאטע, דער גזלן אליין דער וואס האט פארבארגט אויף ריבית, ער דארף יא צוריקגעבן. איי האמיר דאך יעצט געשמועסט ס'דא א תקנה אז מ'זאל נישט אננעמען פון זיי. ענטפערט די גמרא, בדין הוא דאביהם נמי אינו חייב להחזיר, אין אמת'ן אריין דער טאטע דארף אויך נישט צוריקגעבן. איי פארוואס שטייט עס דווקא ביי די קינדער? פארוואס רעדט די ברייתא דווקא פון די קינדער? והא דקתני בדידהו, משום דקא בעי למיתני סיפא, די סיבה וואס די ברייתא רעדט פון די קינדער, איז ווייל אין די סיפא פון די ברייתא רעדט מען טאקע פון די קינדער, אין די סיפא פון די ברייתא שטייט אז הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר המסוים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם, פשט טאמער די טאטע האט איבערגעלאזט געלט ריבית געלט, דארט דארף מען טאקע נישט צוריק געבן אבער טאמער די טאטע האט איבערגעלאזט א פרה אדער א טלית וואס ער האט געקריגן אלץ ריבית, איז דאס דארפן די קינדער יא צוריק געבן ווייל אז נישט עט יעדער שמועסן זעסט דעם טלית דאס איז א ריבית טלית פשט עט ארויס גיין שלעכטע שמועות אויף די טאטע איז דאס דארפן די קינדער יא צוריק געבן איז על כל פנים דאס איז דאך נאר נגיעה פאר די קינדער איז פאר דעם תנא רישא נמי בדידהו שטייט שוין אויך אין די רישא וועגן די קינדער אבער אוואדע איז הוא הדין די מענטש אליין דער מענטש האט גענומען ריבית ער וויל עס צוריק געבן זאל ער אויך נישט צוריק געבן ער דארף עס אויך נישט צוריק געבן פרעגט אבער די גמרא מפני כבוד אביהם חייבים להחזיר פארוואס עפעס דארפן די קינדער צוריק געבן אלץ כבוד אביהם איקרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך פארוואס זאגט מען נישט דא די פסוק ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך פשט שטייט אין פסוק ונשיא בעמך לא תאור אז מען טאר נישט שעלטן א נשיא און מען דרשנ'ט פון בעמך אז בעושה מעשה עמך דווקא אן ערליכע נשיא אבער א נשיא וואס פירט זיך נישט אויף ווי סדארף צו זיין מעג מען יא שעלטן איז הוא הדין כיבוד אב כיבוד אב איז נאר א טאטע וואס האט זיך אויפגעפירט ווי סדארף צו זיין דא די טאטע האט זיך נישט אויפגעפירט ווי סדארף צו זיין האט גענומען ריבית איז וואס די פראבלעם זאל יעדער איינער וויסן טאקע אז דער איד האט גענומען ריבית ענפערט די גמרא כדאמר רב פנחס בשעשה תשובה הכא נמי בשעשה תשובה ס'רעדט זיך אז די טאטע האט תשובה געטוהן אז די טאטע האט תשובה געטוהן האט מען שוין מתקן געווען אז די קינדער זאלן צוריק געבן די אלע דברים המסוימים די קיען די טליתים זאל מען צוריק געבן זאל זיך נישט אנדרייען שמועות אז דער טאטע איז געווען א רשע אייב אזוי פרעגט די גמרא אי עשה תשובה מאי בעי גביה איבעי ליה לאהדורי טאמער דער טאטע האט תשובה געטון וואלט ער אליין עס געדארפט צוריק געבן ענטפערט די גמרא שלא הספיק להחזיר עד שמת ער האט נישט אנגעיאגט צוריק צו געבן ווי לאנג ער איז נישט געשטארבן זאגט אונז די גמרא ווייטער תא שמע מיר האבן געלערנט א ברייתא הגזלנין ומלוי בריבית אף על פי שגבו מחזירין, סיי גזלנים און סיי מלוה בריבית, איז אפילו זיי האבן גובה געווען, דארפן זיי צוריק געבן. איז קודם כל פרעגט די גמרא גזלנים מאי שגבו איכא, אי גזל גזל, ואי לא גזל לא גזל. פשט ווען ס'קומט צו א מלווה בריבית, פאסט די לשון שגבו, אז איינער וואס האט פארבארגט אויף ריבית, איז ברגע וואס ער האט פארבארגט אויף ריבית, ראובן האט פארבארגט טויזנט דאלער פאר שמעון און ער האט אפגעמאכט מיט אים אז שמעון דארף צוריק געבן צוויי טויזנט דאלער, איז בעצם האט ער שוין עובר געווען א עבירה, איז דא איז פשוט אז בעיקר הדין פשט טאמער ראובן וויל זיך פירן ווי עס דארף צו זיין דארף ער מוותר זיין אויף די איבעריגע טויזענטער פאר שמעון, אבער אויף דעם זאגט די ברייתא אפילו ער האט גובה געווען, פשט אפילו שמעון האט שוין געצאלט די צוויי טויזענט דאלער, דארף ראובן עס נאכאלץ צוריק געבן, דאס איז פשט שגבו, פאסט א לשון שגבו, אבער ביי גזלנים ווי פאסט די לשון שגבו? אלא נאר, איז טאקע די גמרא משנה דא אביסל אז אימא הגזלנין ומאי ניהו מלוי ריבית, אף על פי שגבו מחזירין? אז מ'רעדט דא פון איין זאך, מ'רעדט נישט פון גזלנים, מ'רעדט דא פון מלווה בריבית, פשט די ברייתא זאגט גזלנים, וועלכע סארט גזלנים רעד איך דא? מלווה בריבית, און אויף דעם זאגט די ברייתא אז אף על פי שגבו, אפילו שמעון האט שוין געצאלט פאר ראובן די ריבית, דארף ראובן דאס צוריק געבן. אבער על כל פנים זעהט מען דא קלאר אז מ'דארף צוריק געבן ריבית געלט וואס מ'האט געמאכט, און פריערט האט מען געזעהן אז אז מ'האט געמאכט א תקנה אז מ'זאל נישט צוריק געבן, ענטפערט די גמרא אמרי מחזירין ואין מקבלין מהם, פשט אוודאי דארף מען פרובירן צוריק צו געבן, די תקנה איז געווען אז די מענטש זאל נישט צוריק נעמען, איי אויב אזוי אלא למה מחזירין, און פארוואס פרובירט מען בכלל צוריק צו געבן? ענפערט די גמרא לצאת ידי שמים, אזוי איז מען יוצא ידי שמים, איך האב פרובירט, יענער האט נישט געוואלט נעמען, תא שמע, פרעגט די גמרא א קשיא, פון נאך א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הרועים, מענטשן, פאסטוכער וואס האבן געפאשעט זייער בהמות אין אנדערע פעלדער, וואס האבן געגזלט, והגבאין, אדער מענטשן וואס זענען ממונה פון די מלך צאמצונעמען שטייערן, און זיי האבן גענומען מער ווי זיי האבן געמעגט, אדער והמוכסין, אויך זענען ממונה פון די מלך צו נעמען אנדערע סארט שטייערן, און זיי האבן גענומען פון וועם זיי האבן געוואלט, אן קיין חשבון, איז תשובתן קשה, זיי האבן א שווערע תשובה, ס'איז זייער שווער זיי זאלן תשובה טון, ווייל זיי ווייסן דאך נישט פון וועם זיי האבן געגזלט, זיי האבן גענומען פון אזויפיל מענטשן, זיי ווייסן נישט פאר וועם צוריק צו געבן, ומחזירין למכירין, פשט טאמער זיי דערקענען איינעם קלאר אז פון אים האט מען געגזל'ט, דארפן זיי צוריק געבן פאר די מענטשן וואס זיי זענען מכיר, אבער על כל פנים זעהט מען אז זיי דארפן צוריק געבן, וואס טוט זיך מיט די תקנה? ענטפערט די גמרא די זעלבע סארט תירוץ פון פריערט אמרי, מחזירין ואין מקבלין מהן זיי דארפן פרובירן צוריק צו געבן אבער מען טאר נישט נעמען פון זיי, איי ואלא למה מחזירין? לצאת ידי שמים. אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי אמאי תשובתן קשה? וואס טייטש זייער תשובה איז שווער? זייער א גרינגע תשובה, פראביר צוריק צו געבן און קיינער וועט נישט נעמען פון זיי. ועוד, און נאך מער פרעגט די גמרא, אימא סיפא, וואס טוט זיך מיטן סיפא? אין די סיפא שטייט דארט אויך אז ושאין מכירין, היות ס'איז דא מענטשן וואס זענען באגזל'ט און זיי ווייסן דאך נישט וועם, איז יעשה בהן צרכי ציבור, זאלן זיי נעמען די געלט, די געגזל'טע געלט, און מאכן פון דעם צרכי ציבור, ואמר רב חסדא, בורות שיחין ומערות, פשט מ'גראבט אויף גריבער, מ'פילט עס אן מיט וואסער, אזוי די גאנצע שטאט איז נהנה פון דעם, און האפענטליך די מענטשן וואס מ'האט זיי באגזל'ט וועלן אויך הנאה האבן פון דעם, איז אזא שטיקל תשלום אויף דעם וואס מען האט זיי באגזלט. זעהט מען דאך אבער ווייטער אז מען דארף צוריק געבן, און אונז שמועסט מען דאך אז דא א תקנה נישט צוריק צו געבן, ענטפערט די גמרא אלא לא קשיא, כאן קודם תקנה, כאן לאחר תקנה, פשט ס'איז נישט קיין קשיא, די ברייתא וואס זאגט אז מען דארף נישט צוריק געבן רעדט זיך לאחר התקנה, און די ברייתא וואס מען האט דא געזעהן אז מען דארף יא צוריק געבן רעדט זיך פארן תקנה. זאגט אונז אבער די גמרא, והשתא דאמר ר' נחמן, בשאין גזילה קיימת, פשט רב נחמן האט למעשה אבער געזאגט אז די תקנה אז מען דארף נישט צוריק געבן איז נאר ווען די גזילה איז מער נישט דא, ווען די גזילה איז פארניכטעט געווארן דארט האבן חזל מתקן געווען מען דארף נישט צוריק געבן אלס א תקנת השבים א מענטש זאל וועלן תשובה טון אבער טאמער די גזילה איז נאך דא דארף מען עס יא צוריק געבן איז אויב אזוי קען מען זאגן אפילו תימא אידי ואידי לאחר תקנה קען מען זאגן ביידע ברייתות רעדן זיך לאחר תקנה ולא קשיא כאן בגזילה קיימת כאן בשאין גזילה קיימת. פשט די ברייתא האט געזאגט מען דארף נישט צוריק געבן רעדט זיך אז די גזילה איז מער נישט דא. די ברייתא וואס האט גערעדט פון די רועים די גבאים די מוכסים וואס דארפן יא צוריק געבן רעדט זיך אז די גזילה איז דא אז די גזילה איז דא דארף מען עס צוריק געבן און טאמער מען ווייסט נישט פאר וועם איז מאכט מען בורות שיחין ומערות. איי פרעגט די גמרא ווי האט זיך די גאנצע תקנה אנגעהויבן? מיט א מעשה מיט א גזלן מיט זיין גארטל אז די פרוי האט אים געזאגט אפילו דיין גארטל איז נישט דיינס והא אבנט דגזילה קיימת היא די גארטל איז דאך א זאך וואס עקזיסטירט און וואס האבן חזל מתקן געווען? אז פון דעמאלטס און ווייטער דארפן זיי נישט צוריק געבן, דער גארטל וואלט ער סיי ווי סיי געדארפט צוריק געבן, ווייל ס'איז דאך בעין, און ווי ר' נחמן זאגט דא א זאך וואס איז בעין אויף דעם גייט נישט ארויף די תקנה, דאס דארף מען צוריק געבן, ענטפערט טאקע די גמרא מאי אבנט דמי אבנט, ס'האט נישט געמיינט די גארטל אליין, די גארטל איז נישט געווען געגזל'ט, די געלט וואס האט גענוצט צו קויפן די גארטל איז געווען געגזל'ט, און טאקע נאכן תקנה וואלט ער דאס נישט געדארפט צוריק געבן ווייל ס'איז מער נישט דא. פרעגט אבער די גמרא וכל היכא דגזילה קיימת לא עבוד רבנן תקנתא, איז עס דען אזוי אז דארט ווי די גזילה איז קיים האבן חזל נישט געמאכט א תקנת השבים דארט דארף מען צוריק געבן, והרי מריש די באקאנטע תקנת מריש, אז איינער וואס האט געגזלט האלץ און געמאכט פון דעם א באלקן אין זיין פאלאץ, דגזילה קיימת היא, וואס די באלקן איז נאך דא, ותנן, און וואס האט מען געזען א משנה, א באקאנטע משנה אין גיטין, על המריש הגזול שבנאו בבירה, שיטול דמיו, אז מען דארף נישט צאלן די מריש אליין, מען דארף נאר צאלן געלט, מפני תקנת השבים, זעט מען אז מען האט יא געמאכט א תקנת השבים אפילו אויף א זאך וואס עקזיסטירט, ענטפערט די גמרא, שאני התם, דכיון דאיכא פסידא דבירה, שויוה רבנן כדליתא, דארט איז אנדערש, דארט האט מען מ'וועט מתקן זיין מען דארף צוריק געבן דעם באלקן, וועט דאך די גאנצע פאלאץ צוזאמפאלן, איז דארט האט מען מתקן געווען אז אנשטאט צוריקגעבן די באלקן אליין, געבט מען צוריק געלט. אבער ביי א זאך וואס עקזיסטירט אינגאנצן נישט, איז דארט דארף מען אינגאנצן נישט צוריקגעבן, און ביי א זאך וואס עקזיסטירט יא, און ס'איז נישט קיין חלק פון א פאלאץ, מ'האט עס נישט אריינגעבויט אין ערגעץ, דאס דארף מען אוודאי צוריקגעבן.